ובא למעטו, ער וויל עס ממעט זיין, ער וויל עס מאכן א שטח קלענער פון א בית סאתים, כדי ער זאל קענען דארט טראגן, איז די דין אזוי, מיעטו באילנות, לא הוי מיעוט, טאמער ער העט עס ממעט זיין מיט דעם וואס ער העט איינפלאנצן ביימער, און די ביימער נעמט דאך אויף פלאץ, ובמילא יעצט די איבערגעבליבענע פלאץ איז ווייניגער ווי בית סאתים, איז מיט דעם וויל ער עס ממעט זיין, אויף דעם, דאס זאגט די גמרא דאס הייסט נישט קיין מיעוט, פארוואס? ווייל ס'איז א נארמאלע זאך איינצופלאנצן ביימער אין א קרפף, און ממילא הייסט די ביימער אויך א חלק פון די קרפף, ס'הייסט נישט קיין שטח פאר זיך, און ממילא איז עס נישט ממעט. וואס איז אבער טאמער בנה בו עמוד גבוה עשרה ורחב ארבעה? הוי מיעוט, טאמער ער בויט אן עמוד, א באלקן, אינמיטן פונעם קרפף, וואס דער באלקן איז הויעך צען טפחים, און ס'איז ברייט פיר טפחים, און מיט דעם, וואס טייטש, לאמיר זאגן דער קרפף איז געווען א בית סאתים, נאר ס'איז געווען אביסל גרעסער ווי א בית סאתים, מיט פיר אויף פיר טפחים, מיט א ד' על ד' טפחים גרעסער ווי א בית סאתים. יעצט אז ער לייגט די עמוד, וואס די עמוד, איז טאקע א ד' על ד', האט ער ממעט געווען דא די שטח, ס'געווארן יעצט א בית סאתים, און במילא העט מען מעגן דא טראגן, דאס זאגט דא די גמרא, פחות משלושה לא הוי מיעוט, אבער טאמער די עמוד, און ס'איז לאו דווקא איין עמוד אפילו צוויי עמודים, אבער טאמער די עמוד, טאמער יעדע עמוד איז ווייניגער פון דריי טפחים אויף דריי טפחים, הייסט עס נישט קיין מיעוט, ווייל די עמוד איז נישט גענוג חשוב זאל הייסן א רשות פאר זיך, זאל הייסן א זאך פאר זיך, און ממילא איז נישט ממעט דעם קרפף. קומט אויס זעהן מיר דא אז טאמער די עמוד איז ד' על ד' העלפט עס, טאמער ס'איז ווייניגער ווי ג' על ג' העלפט עס נישט. די שאלה איז וואס איז טאמער ס'איז פונקט ג' על ג' אדער ס'איז אביסל גרעסער פון ג' על ג' אבער ס'איז נאכנישט קיין ד' על ד'. משלושה ועד ארבעה, וואס איז טאמער די עמוד איז דריי טפחים אויף דריי טפחים אדער גרעסער ביז פיר טפחים אויף פיר טפחים, ווייל פיר טפחים אויף פיר טפחים ווייס איך אז ס'העלפט, אבער פון דריי ביז פיר וואס איז די דין? איז דא א מחלוקה זאגט די גמרא, רבה אמר הוי מיעוט ורבא אמר לא הוי מיעוט. און די גמרא איז מסביר, רבה אמר הוי מיעוט, דהא נפיק ליה מתורת לבוד, וואס טייטש ביי לבוד זעהט מען דאך ביז ווען העלפט לבוד, טאמער ס'איז דא צוויי שטחים וואס זענען נאנט איינער צום צווייטן ווייניגער פון דריי טפחים זאגט מען לבוד, ביי דריי טפחים פונקט הערט מען אויף צו זאגן לבוד, קומט אויס דריי טפחים האט א חשיבות, דריי טפחים קען מען שוין נישט זאגן לבוד, און ממילא פאר דעם זאגט רבה אז דריי טפחים האט א חשיבות, די זעלבע זאך די עמוד, טאמער ס'איז דריי טפחים אויף דריי טפחים האט עס אויך א חשיבות צו ממעט זיין פונעם קרפף. און רבא אמר, רבא זאגט ניין, דריי טפחים איז נישט גענוג א חשיבות, לא הוי מיעוט, כיוון דלא הוי מקום ארבעה לא חשיב, נאר א שטח פון ד' על ד' האט א חשיבות, אזוי ווי מען זעט ביי שבת ד' על ד' הייסט א רשות פאר זיך, און ממילא זאגט רבא נאר פון ד' על ד' האט אויך א חשיבות צו ממעט זיין פונעם קרפף, ברענגט אונז די גמרא נאך א מחלוקת פון רבה און רבא אויף אויך א קרפף, נאר אויף אן אופן וואס מען וויל מתקן זיין דעם קרפף אויף א צווייטע אופן. ס'טייטש אונז האמיר אויך געזען אז א קרפף וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים וואס איז נישט מוקף לדירה און מען איז עס פריש מקיף לדירה, מען מאכט איבער די מחיצה איינע פון די מחיצות לדירה, דעמאלטס איז די דין אז מען מעג שוין טראגן אינעם קרפף, און ממילא דאס איז אפילו אז מען מאכט נאך א וואנט אויכעט. וואס טייטש אונז האבן געזען מחיצה על גבי מחיצה העלפט נישט, אבער טאמער מען מאכט א נייע מחיצה אין די אלטע מחיצה, ס'טייטש איך בין ממעט פונעם שטח דא, אבער די נקודה נישט כ'בין ממעט און יעצט איז עס ווייניגער ווי א בית סאתים, ס'וועט נאכאלץ זיין גרעסער ווי א בית סאתים, אבער ס'איז דא א נייע מחיצה און די נייע מחיצה איז שוין מוקף לדירה, אזוי וויל איך עס מתקן זיין, איז דא די דין אזוי, הרחיק מן הכותל ארבעה ועשה מחיצה, הועיל, טאמער כ'האב מרחיק געווען, כ'האב אוועקגערוקט די נייע וואנט פונעם אלטן וואנט פיר טפחים, ס'טייטש ס'איז דא דא א שטח ליידיג פיר טפחים צווישן די נייע וואנט און די אלטע וואנט, דעמאלטס הייסט עס, אז כ'האב געמאכט גענוג א חשוב'ע תיקון דא פאר'ן קארפעף אז ס'הייסט שוין מוקף לדירה און איך מעג זיך שוין באנוצן מיט דעם אפילו אז ס'איז גרעסער ווי א בית סאתים וואס איז טאמער פחות משלושה לא הועיל טאמער כ'האב אוועקגערוקט די נייע וואנט פונעם אלטן וואנט ווייניגער פון דריי טפחים דעמאלטס האט עס גארנישט אויפגעטון פארוואס ווייל איך קוק עס אן כאילו עס איז מחובר צום אלטן וואנט, און ממילא קוק איך עס נישט אן ווי א נייע וואנט, און ממילא טאר מען נישט טראגן. די שאלה איז אבער די זעלבע שאלה, וואס איז טאמער עס איז דריי, אדער אביסל גרעסער עס איז נאכנישט קיין פיר, משלושה ועד ארבעה איז אויך דא מחלוקת, רבה אמר הועיל, רבא אמר אינו מועיל, פארוואס איז די גמרא מסביר, רבה אמר הועיל, דהא נפיק ליה מתורת לבוד, אז דו זעסט דריי טפחים איז גענוג א חשיבות אויף לבוד, איז אויך גענוג א חשיבות דא, אז טאמער איך בין מרחיק די נייע וואנט פונעם אלטן וואנט מיט דריי טפחים, זאג איך אז עס איז שוין מוקף לדירה, און רבא אמר רבא זאגט ניין אינו מועיל, פארוואס? כיוון דלא הוי מקום ארבעה, לא חשיב, ווייל נאר פיר טפחים האט א חשיבות, אזוי ווי מ'זעט ביי שבת. זאגט יעצט אבער די גמרא ווייטער, רב שימי מתני לקולא, רב שימי האט געלערנט די גאנצע מעשה לקולא, וואס טייטש רב שימי האלט אז סיי רבה און סיי רבא ביידע זענען מודה אז דריי טפחים האט א חשיבות, אזוי ווי מ'זעט ביי לבוד, נאר וואס איז זיין מחלוקת ביי ווייניגער פון דריי טפחים? אונז האמיר געזען מיט אזא פשטות אז ווייניגער ווי דריי טפחים האט נישט קיין חשיבות, דאס זאגט רב שימי נישט אזוי, אז ס'טאקע א מחלוקת צווישן רבה און רבא, רבה זאגט אז ווייניגער פון דריי טפחים האט אויך א חשיבות, און רבא זאגט ניין, דריי האט טאקע חשיבות ווייניגער פון דעם נישט. זאגט אונז די גמרא ווייטער, נאך א מחלוקת צווישן רבה און רבא, טח בו טיט, טאמער דער קארפעף איז גרעסער ווי א בית סאתים מיט אביסל, און איך באשמיר איינע פון די ווענט מיט טיט, אזוי בין איך ממעט די שטח פונעם קארפעף ווייל ווען מען שמירט אויפן וואנט ווערט דאך די וואנט דיקער ווערט די שטח קלענער, און אזוי בין איך ממעט פון א בית סאתים און אזוי וויל איך דא מתיר זיין צו טראגן אינעם קארפעף, ויכול לעמוד בפני עצמו, הוי מיעוט, טאמער איך שמיר גענוג טיט, אז טאמער איך וועל יעצט אראפנעמען די אלטע וואנט, עט די טיט קענען שטיין פאר זיך, דעמאלטס איז פשט אז די טיט האט גענוג א חשיבות, ס'איז גענוג שטארק, און במילא הייסט עס א גוטע מיעוט, און במילא זאג איך טאקע אז יעצט איז די קארפעף ווייניגער ווי א בית סאתים און מעג מען דא טראגן. אבער טאמער אינו יכול לעמוד בפני עצמו, טאמער דער שטיקל טיט קען נישט שטיין אליינס ס'שטייט נאר מיטן וואנט, דעמאלטס איז די דין ס'דא א מחלוקת, רבה אמר הוי מיעוט רבא אמר לא הוי מיעוט, און וואס איז פשט פון די מחלוקת? זאגט די גמרא א נייע טעם, פריער האט מען געזען אנדערע טעמים, דא זאגט רבה רבא א נייע טעם רבה אמר הוי מיעוט, פארוואס ווייל השתא מיהא קאי, זאגט רבה עס הייסט א מיעוט ווייל וואס גייט מיך אן אז ווען דו נעמסט ווען אוועק די וואנט, פאלט די טיט צאם, גייט מיך נישט אן, די וואנט למעשה איז דא, די טיט למעשה שטייט, און ממילא סוף כל סוף איז די שטח פונעם קארפעף מער נישט קיין בית סאתים און מעג מען דא טראגן. רבא אמר לא הוי מיעוט פארוואס? ווייל כיוון דלא יכול למיקם בפני עצמו לא כלום הוא, וואס טייטש אז עס קען נישט שטיין פאר זיך אליין, קוק איך עס אן כאילו עס איז אינגאנצן נישט דא, און ממילא די מיעוט איז נישט קיין מיעוט, קוק איך אן די קארפעף גרעסער ווי א בית סאתים, און ממילא היות עס איז נישט מוקף לדירה, טאר מען דארט נישט טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא איז יעצט דן אין א ציור וואס איינער האט א קרפף וואס דער קרפף איז נישט מוקף לדירה און ס'גרעסער בית סאתים און מען טאר דא נישט טראגן און ער וויל עס מתקן זיין נאר דא דער קרפף איז נישט ארומגענומען פון אלע פיר זייטן מיט ווענט נאר ביי איינע פון די זייטן אנשטאטס א וואנט איז דא א תל תל האט מען געזען דאס איז א בערגל וואס דער בערגל איז שיף וואס דאס הייסט אויך א מחיצה איז דא זוכט דער מענטש א פאטענט וויאזוי צו מתקן זיין דעם קרפף און ער וויל עס מתקן זיין מיט דעם וואס ער גייט דא מאכן א נייע וואנט, און די נייע וואנט גייט ער מאכן מיט א כוונה אז ס'גייט זיין לדירה און במילא וועט מען מעגן דא טראגן אפילו ס'איז גרעסער א בית סאתים, איז די דין אזוי, הרחיק מן התל ארבעה ועשה מחיצה, טאמער האט עס אוועקגעריקט די גאנצע פיר טפחים פונעם תל, וואס די תל, די בערגל איז געווען די אלטע מחיצה, די נייע מחיצה האט ער אוועקגעריקט פיר טפחים טיפער אריין אינעם קרפף, איז דעמאלטס הועיל טוט עס אויף, פארוואס? ווייל ס'איז א נייע מחיצה, ס'האט נישט קיין שייכות צום אלטן מחיצה, און איך מאך די נייע מחיצה לדירה, דעמאלטס וועל איך מעגן טראגן אינעם קרפף, פחות משלושה, טאמער מען מאכט עס ווייניגער פון דריי, או על שפת התל, אדער טאמער מען מאכט עס ממש אונטן ביים די אונטערשטע חלק פון די בארג, וואס טייטש ער רוקט עס נישט אוועק פון די בארג, דא דא א מחלוקת רב חיסדא ורב המנונא, חד אמר הועיל, וחד אמר לא הועיל, איינס פון זיי זאגט אז ס'טוט אויף, איינס פון זיי זאגט ס'טוט נישט אויף און מען טאר נישט טראגן אינעם קרפף, זאגט די גמרא, תסתיים דרב חיסדא אמר הועיל, כ'על דיר אריינברענגען אז רב חיסדא איז דער וואס האלט אז ס'העלפט יא. פארוואס? ווייל דאיתמר מיר האבן געלערנט, העושה מחיצה על גבי מחיצה, איינער וואס מאכט א מחיצה אויף א מחיצה וואס עקזיסטירט שוין. אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, בשבת הועיל בנכסי הגר לא קנה, ביי שבת לענין שבת, טאמער איינער וועט מאכן א מחיצה אויף א מחיצה, למשל ביי א קרפף, וואס דער קרפף איז נישט מוקף לדירה, און ער וויל עס יעצט פריש מקיף זיין לדירה, אנשטאט צו אראפהאקן די אלטע וואנט און בויען א נייע וואנט, מאכט ער א מחיצה אויף א מחיצה וואס עקזיסטירט שוין, איז ביי אזא ציור זאגט רב חיסדא, גייט מיר נישט אן, די מחיצה איז א גוטע מחיצה, במילא הייסט עס יעצט מוקף לדירה, און ממילא וועט מען מעגן דא וואוינען, וואס איז אבער בנכסי הגר? לא קנה, נכסי הגר, דאס איז א גר וואס שטארבט אן קיין יורשים, איז, בעצם, זיינע נכסים זענען הפקר, און מען דארף עס קונה זיין, איינער וואס וועט טון דא א פעולה פון חזקה אין דעם פעלד, ער וועט עס קונה זיין, איז טאמער למשל דער פעלד פונעם גר איז אינגאנצן אפן, און איינער גייט און מאכט א גדר ארום דעם, איז דעמאלטס פארשטייט זיך, מאכט ער א חזקה דא, איז עס זיינס, וואס איז אבער טאמער ס'איז שוין דא א גדר, און ער מאכט א מחיצה אויף א מחיצה, אויף דעם זאגט רב חיסדא דא וועט עס נישט העלפן און במילא עס וועט נישט זיין זיינס אז עס וועט קומען א צווייטע און מאכן א פעולה וואס העלפט יא דעמאלטס וועט עס זיין פארן צווייטן עס וועט באלאנגען פארן צווייטן מענטש נישט פארן ערשטן ווייל א מחיצה על גבי מחיצה העלפט נישט יעצט פארוואס טאקע העלפט עס נישט לענין גר און ס'העלפט יא לענין שבת ווייל ביי גר וויאזוי איז מען קונה די פעלד אז מען מאכט א פעולה וואס איז משבח דעם פעלד, טאמער ס'איז שוין דא דא א מחיצה, מאכסט א מחיצה על גבי מחיצה האסטו גארנישט אויפגעטון, האסט קען זיין משבח געווען דעם וואנט, די פעלד האסטו גארנישט אויפגעטון, און ממילא האסט גארנישט געטון דא אינעם פעלד איז עס נישט דיינס, מה שאין כן לענין שבת האלט רב חיסדא, וואס לענין שבת בעצם די מחיצה איז א גוטע מחיצה, נאר וואס חכמים מאכן דא א פראבלעם אז היות עס איז נישט מוקף לדירה טאר מען נישט טראגן, אויף דעם זאגט רב חיסדא, דא א מחיצה על גבי מחיצה עט אוודאי יא העלפן אז ס'הייסט שוין יעצט מוקף לדירה ווייל ס'איז סך הכל זיך אן עצה צו געבן מיט די איסור וואס די חכמים האבן געאסרט דא צו טראגן און ממילא דא עט עס יא העלפן ורב ששת אמר רב ששת זאגט אף בשבת נמי לא הועיל אז ביי שבת העלפט אויך נישט א מחיצה על גבי מחיצה על כל פנים זאגט די גמרא תסתיים זעהן מיר טאקע דא אז רב חסדא האלט אז א מחיצה על גבי מחיצה העלפט ביי קרפף טאמער איך מאך די נייע מחיצה לצורך דירה, איז דא טאקע אויך דאס איז די סיבה וואס ער זאגט אז ווען מען מאכט א מחיצה ביים ברעק פון תל ביים ברעק פון בארג אדער אין די דריי טפחים העלפט עס אפילו ס'הייסט בעצם א מחיצה על גבי מחיצה ווייל דער בארג אליין דאך אויך געווען א מחיצה פון דעסט וועגן אז מאכסט א נייע מחיצה העלפט עס ווייל די נייע מחיצה איז שוין מוקף לדירה זאגט די גמרא אמר רב חסדא האט רב חסדא דא צוגעלייגט ומודה לי רב ששת, רב ששת איז מיר מודה, שאם עשה מחיצה על התל שהועיל, אז טאמער דער מענטש וועט מאכן מחיצה אויפן בארג, דעמאלטס וועט עס יא אויפטוהן, מאי טעמא, הואיל ובאויר מחיצות העליונות הוא דר, וואס טייטש אזוי? אונז האמיר דאך יעצט געזעהן א מחלוקת צווישן רב חסדא און רב ששת, צו לעניין שבת העלפט א מחיצה על גבי מחיצה, רב ששת האט געזאגט ס'העלפט נישט, פארוואס? ווייל ס'גייט מיר נישט אן אז געמאכט דא א נייע מחיצה און די נייע מחיצה איז שוין יא אויף צו וואוינען, פון דעס וועגן היות ס'דא דא אלטע די נייע גארנישט מיט נישט, אויף דעם זאגט רב חסדא אז דאס איז טאקע ווען די מענטש וויל דא מתיר זיין די קרפף מיט דעם וואס ער מאכט א נייע מחיצה לעבן א תל, אבער וואס איז טאמער איינער וויל זיך באנוצן אויפן בארג אליין, די בארג אליין איז אויך א בית סאתים, און אויפן בארג הייסט אויך א קרפף, און ער וויל דאס יעצט מתיר זיין, יעצט בעצם די שיפקייט פון די בארג, פון אלע זייטן, אויפן בארג, דער בארג איז דאך הויעך, די שיפקייט פון ארום און ארום הייסט בעצם א מחיצה, און ממילא וואלט מען געקענט זאגן אז יעצט גייט ער און ער מאכט א נייע מחיצה אויף די בארג, איז עס אויך גארנישט מיט נישט אפילו די נייע מחיצה מאכסטו לענין דירה, דו מאכסט עס אויף צו וואוינען און במילא בעצם וואלט מען געזאגט אז ס'זאל מתיר זיין אבער דא איז עס א מחיצה על גבי מחיצה, אויף דעם זאגט רב חסדא דא רב ששת מודה אז נישט, אויפן בארג הייסט עס נישט א מחיצה על גבי מחיצה פארוואס? ווייל אונטערן בארג. וואס מען באנוצט זיך מיט די שיפקייט פונעם בארג לצורך מחיצה, און ס'טוט דאך טאקע אויף ווי א מחיצה, ס'איז דאך א שיפע זאך, איז דא האלט טאקע רב ששת אז דו מאכסט א נייע מחיצה אזוי נאנט צום בארג, הייסט עס א מחיצה על גבי מחיצה, אבער טאמער איז אויפן בארג, וואס אויפן בארג הייסט עס אויך כאילו ס'איז דא מחיצות אבער ווי נישט ווי מען באנוצט זיך נישט מיט דעם, מיט די שיפקייט פון די בארג, די שיפקייט פון די בארג העלפט נישט אויף די בארג אזויפיל ווי ס'העלפט אונטערן בארג, ווייל אונטערן בארג קוקט עס טאקע אויס ווי א מחיצה, אויפן בארג קוקט עס נישט אויס ווי א מחיצה מען זעט עס אפילו נישט די שיפקייט, און ממילא דא עט רב ששת מודה זיין, אז ער מאכט א נייע מחיצה און די נייע מחיצה איז מוקף לדירה, איז אוודאי טוט עס העלפן מתיר צו זיין צו טראגן אויפן בארג. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה אן איבעיא געפרעגט, נבלעו מחיצות התחתונות והעליונות קיימות מאי, וואס טייטש טאמער איינער האט געמאכט א מחיצה על גבי מחיצה, ס'איז געווען דא אן אלטע מחיצה, אויף דעם האט ער געבויט א נייע מחיצה, און די אלטע מחיצה איז איינגעזינקען געווארן אין די ערד, און יעצט שטעקט זיך נאר ארויס די נייע מחיצה. איז למעשה די נייע מחיצה שוין נישט קיין מחיצה על גבי מחיצה דאס איז די איינציגסטע מחיצה וואס איז דא דא די שאלה איז צו דאס העלפט צו נישט און די גמרא פרעגט למאי לגבי וואס איז די שאלה דא פון רבה בר בר חנה אי לנכסי הגר עסט מיר וועלן זאגן ס'רעדט זיך לנכסי הגר וואס טייטש טאמער א גר שטארבט און איינער גייט און מאכט א מחיצה על גבי מחיצה און די אלטע זינקט זיך איין און אויף דעם ווילסטו וויסן צו דער האט עס קונה געווען צו נישט, זאגט די גמרא, היינו דירמיה ביראה, וואס טייטש ירמיה ביראה האט שוין גערעדט דערפון, דאמר ירמיה ביראה אמר רב יהודה, האי מאן דשדא ליפתא, אפילא דארעא דגר, איינער וואס ווארפט א לפת, לפת דאס איז א מין ירק א מין וועדזשטעבל, איינער געט א ווארף אריין א לפת אין די שטח פון א גר, א גר איז געשטארבן מען געט א ווארף אריין א לפת, און די לפת גייט אריין ס'פלאנצט זיך איין אין די ערד, און ס'הייבט דארט אן זיך איינצוווארצלען און צו וואקסן, אבער ביזדערווייל, ואתא ישראל אחרינא, רפק בה פורתא, איז געקומען א צווייטע איד, און האט א טראפעלע אויסגעאקערט די ערד, האט געמאכט א קליינטשיגע לעכעל א קריץ אין די ערד, וואס טייטש אפילו נאכדעם וואס די לפת איז איינגעפלאנצן געווארן און ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן, די צווייטע איד האט אבער ממש עפעס געטון אין די ערד, און די דין איז, בתרא קני קמא לא קני, די צווייטע איד האט קונה געווען, די ערשטע איד נישט, מאי טעמא? פארוואס? ווייל בעידנא דשדא, בשעת וואס די ערשטע איד האט אריינגעווארפן זיין לפת דארט, לא קא שבח, האט ער גארנישט משביח געווען די קרקע, די קרקע, ווען איז די קרקע נשבח געווארן פונעם לפת ווען ס'האט אנגעהויבן צו וואקסן נישט ווען די איד האט עס אריינגעווארפן, כי קא שבחא ממילא קא משבחא, וואס טייטש ס'האט אנגעהויבן צו ווערן בעסער נאר ווען די ירק ווען די לפת האט אנגעהויבן צו וואקסן, און במילא דאס אז די לפת וואקסט, דאס האט נישט די ערשטע איד געטון, די ערשטע איד האט סך הכל אריינגעווארפן א לפת, די לפת יעצט וואקסט פון זיך. מה שאין כן די צווייטע איד וואס האט געטון ממש א פעולה און ער האט בפועל משבח געווען די ערד, ער האט א טראפעלע אויסגעאקערט און די צווייטע איד האט קונה געווען, און במילא, לכאורה דא אויך, לגבי די מחיצה על גבי מחיצה, וואס איינער וויל דא קונה זיין די נכסי הגר מיט דעם, איז פארשטייט זיך אז ער האט גארנישט אויפגעטון, פארוואס? ווייל ווען דו האסט געמאכט די מחיצה על גבי מחיצה, דעמאלטס האסטו גארנישט אויפגעטון, יעצט אז די ערשטע מחיצה איז איינגעזאפט אין די ערד, יעצט איז עס טאקע אויפגעטון אבער נישט דו האסט עס געטון, ס'איז געשען פון זיך, און במילא קען נישט זיין אז דאס איז די שאלה פון רבה בר בר חנה, נאר וואס דען? ואלא נאר לענין שבת, די שאלה פון רבה בר בר חנה איז לענין שבת, לגבי א קרפף וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים וואס מ'האט נישט מקיף געווען לדירה, און יעצט וויל איינער מאכן א מחיצה על גבי מחיצה, און אינזינען האבן ווען ער מאכט די צווייטע מחיצה אז ער טוט עס לצורך דירה, איז דא די שאלה, נאכדעם וואס די ערשטע איז איינגעזינקען, צו ס'איז אויפגעטון צו נישט. יעצט אזוי, בעצם די גמרא פארשטייט קלאר אז אוודאי לאמיר זאגן די ערשטע וואנט האט זיך איינגעזינקען אינמיטן וואך, סתם א דינסטאג האט זיך איינגעזינקען די ערשטע וואנט, יעצט בלייבט נאר עס שטעקט זיך ארויס אינדרויסן די מחיצה על גבי מחיצה, איז אויף דעם וואלט די גמרא פארשטאנען איז קיין שום שאלה נישט אז אוודאי העלפט עס, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, די צווייטע מחיצה שטייט דא, די ערשטע מחיצה מער נישט דא דא, ס'איז ממש פונקט ווי פתח ולבסוף הוקף וואס טייטש ער האט קודם אינזינען געהאט צו וואוינען, און נאכדעם איז אפילו ס'אליין געווארן, די צווייטע מחיצה איז אליין געווארן, אבער ווי נישט ווי איז ס'אליין געווארן נאכדעם וואס ס'האט אינזין געהאט צו וואוינען, און פארשטייט זיך אז דאס העלפט. די שאלה נאר איז וואס איז ווען ס'איז געשען שבת אליין, טאמער שבת אליין זינקט איין די ערשטע מחיצה, און ס'בלייבט דא ס'שטעקט זיך ארויס די צווייטע, צו די שבת וועט מען מעגן טראגן צו נישט, זאגט די גמרא אבער, דאס איז אויך נישט קיין שאלה, ווייל הוה מחיצה הנעשה בשבת, ותניא כל מחיצה הנעשה בשבת בין בשוגג בין במזיד, שמה מחיצה, שטייט קלאר אין א ברייתא, אז א מחיצה וואס מ'מאכט שבת, הייסט א מחיצה, און ממילא אז דאס הייסט א מחיצה איז אוודאי די דין אז מען עט מעגן דא טראגן ווייל ס'א מחיצה וואס מען האט געמאכט לצורך דירה, זאגט אבער די גמרא וואס איז די ראיה? לאו איתמר עלה, האט מען נישט געזען אויף די ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אז א מחיצה וואס איז געשען שבת הייסט א מחיצה, דאס איז נאר אמר ר' נחמן לא שנו אלא לזרוק, אבל לטלטל אסור, דאס איז נאר אז ס'הייסט טאקע א רשות היחיד, ווען איינער העט שטיין א רשות הרבים אריינווארפן א חפץ אהין, דעמאלטס האב איך זאגן ער איז חייב ווייל ווי נישט ווי מן התורה דאס א רשות היחיד די מחיצה א מחיצה אבער צו גיין טראגן אין די שטח וואס מען האט געבויט די מחיצות שבת פארשטייט זיך אז מען טאר נישט טראגן איז במילא אז מען זעהט אז לגבי טלטול הייסט עס נישט קיין מחיצה איז דא אויך אפשר צו מטלטל זיין דעם קרפף עט מען נישט טארן ווען די ערשטע מחיצה האט זיך איינגעזינקען שבת פארוואס ווייל עס א שאלה אויף טלטול נישט אויף לזרוק זאגט די גמרא אבער ניין כי איתמר דרב נחמן אמזיד איתמר, וואס טייטש דאס וואס רב נחמן האט געזאגט אז ווען ס'איז געשען שבת טאר מען דארט נישט טראגן, נאר לגבי זריקה איז מען חייב, דאס איז ווען איינער בויט א וואנט במזיד, פארוואס ווייל דעמאלטס האבן חכמים געקנס'ט אז מען טאר דארט נישט טראגן, אבער טאמער איינער בויט א וואנט בשוגג אדער באונס, איז דעמאלטס אוודאי די דין אז ס'הייסט א מחיצה מען מעג דארט אויך טראגן, איז דא אויך די מחיצה על גבי מחיצה וואס איז געשען שבת אז די ערשטע האט זיך איינגעזינקען, איז דאך נישט ערגער ווי א שוגג און א אונס, עס איז סאך סאך ווייניגער ווי דעם אפילו, ווייל א שוגג און א אונס ווי נישט ווי דער מענטש האט עס געטון, דא איז עס געשען פון זיך, און במילא אוודאי האט עס א דין פון א מחיצה, און אוודאי מעג מען טראגן, איז נפשט געווארן די ספק פון רבה בר בר חנה. זאגט די גמרא ווייטער, ההיא איתתא דעבדה מחיצה על גבי מחיצה בנכסי הגר, ס'איז געווען א פרוי וואס האט געמאכט א מחיצה על גבי מחיצה ביי א גר, און זי האט עס געוואלט קונה זיין מיט דעם, אתא ההוא גברא רפק בה פורתא, איז דערווייל געקומען א צווייטער מענטש, און אביסל אויסגעאקערט פונעם ערד, און ער האט געוואלט מיט דעם עס קונה זיין, אתא לקמיה דרב נחמן, איז געקומען א דין תורה פאר ר' נחמן וואס טוט מען דא? אוקמה בידיה איז ר' נחמן האט טאקע געזאגט אז דער צווייטער איז ריכטיג ס'טייטש די פעלד באלאנגט פארן צווייטן אתת איהי וקא צווחא קמיה איז זי געקומען שרייען פאר אים וואס טוסטו מיר מ'האט מיר דא צוגענומען איך האב קודם קונה געווען אמר לה האט ר' נחמן איר געזאגט מאי איעביד לך וואס קען איך דיר טון דלא מחזקת כדמחזקי אינשי האסט נישט מחזיק געווען ווי געהעריגע מענטשן האסט גארנישט אויפגעטון אינעם קרקע פארוואס ווייל א מחיצה איז שוין געווען דא האסט סך הכל געמאכט א מחיצה על גבי מחיצה און דאס העלפט נישט אזוי ווי אונז האבן פריערט געזעהן בנכסי הגר. זאגט די גמרא ווייטער, קרפף בית שלש וקירה בו בית סאה, טאמער איינער האט א קרפף וואס די קרפף איז גרעסער ווי א בית סאתים, בית סאתים דאס איז א בית שתי סאה, דא האט ער א קרפף וואס איז גרויס דריי סאה נישט צוויי סאה, וואס דאס איז בעצם גרעסער ווי א בית סאתים, נו וואס? דער מענטש וויל דיך דא מתיר זיין צו טראגן דא, ער וויל עס ממעט זיין פון א בית סאתים, וואס טוט ער? ער בויט א דאך אויף איין סאה דא, און במילא איז די שאלה צו איך קוק עס אן ווי צוויי באזונדערע חלקים, די חלק וואס איז אונטערן דאך, דארט העט מען מעגן טראגן ווייל דאס וועט זיין א קרפף פון איין סאה, די אנדערע העט מען מעגן טראגן ווייל עס איז א קרפף פון בית סאתים, אדער אפשר ניין, איך קוק אלעס אן די זעלבע איין קרפף, און במילא העט מען אוודאי נישט טארן טראגן. זאגט די גמרא ס'דא א מחלוקת, רבה אמר אויר קירויו מייתרו, רבה זאגט אז די, וואס טייטש די, חלק וואס איז אונטער די דאך איז זיך מצטרף צו די חלק וואס איז אינדרויסן פון דאך, וואס טייטש אלעס הייסט איינס, און במילא איז עס גרעסער ווי א בית סאתים טאר מען דא נישט טראגן, ורב זירא אמר אין אויר קירויו מייתרו, רב זירא זאגט ניין, וואס טייטש די חלק וואס איז אונטער די דאך איז א רשות פאר זיך, די חלק פון אינדרויסן פון דעם דאך איז א רשות פאר זיך, און במילא העט מען אוודאי דא מעגן טראגן, ווייל עס איז נישט דא דא קיין קרפף וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים, עס איז דא דא א קרפף פון א בית סאתים און א קרפף פון קלענער, אבער ס'איז נישט דא גרעסער במילא מעג מען טראגן. זאגט די גמרא וואס איז די מחלוקת? לימא רבה ורב זירא בפלוגתא דרב ושמואל קא מיפלגי. לכאורה קריגן זיי זיך אין די זעלבע מחלוקת פון רב ושמואל. דאיתמר ווארום מ'האבן געלערנט, אכסדרה בבקעה. טאמער איינער מאכט אן אכסדרה, אכסדרה דאס טייטשט מ'נעמט פיר באלקענעס מ'שטעקט זיי אריין אין די ערד, אויף דעם שלעפט מען ארויס אזא דאך, און ער מאכט עס אין א בקעה אין א פעלד אין א כרמלית אינדרויסן, איז די דין אזוי, רב אמר מותר לטלטל בכולה, רב זאגט אונטער די דאך מעג מען טראגן. אפילו ס'איז נישטא קיין ווענט אונטערן דאך העט מען מעגן טראגן, ושמואל אמר אין מטלטלין אלא בארבע אמות, שמואל זאגט ניין, וואס טייטש דאס אונטער די דאך האט נישט קיין שום שייכות, ס'געבט נישט קיין שום חשיבות פאר די חלק מער ווי די אנדערע חלק, האסט גארנישט דא אויפגעטון, דו ביסט אין א כרמלית, און מילא מעגסטו נישט טראגן מער פון פיר אמות, זאגט די גמרא וואס איז טאקע די טעם, רב אמר מותר לטלטל בכולה, אמרינן פי תקרה יורד וסותם, רב זאגט מ'זאגט פי תקרה יורד וסותם, פי תקרה יורד וסותם דאס מיינט אז ווען ס'איז דא א דאך, זאג איך כאילו די עק פון די דאך פארט אראפ כאילו ס'איז דא דא א מחיצה, און במילא האסט געמאכט א דאך כאילו ס'איז דא דא פיר מחיצות, און במילא מיר מעגן דארט טראגן. ושמואל אמר, אין מטלטלין אלא בארבע אמות, שמואל לאזט נישט טראגן פארוואס, ווייל לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם, ווייל מ'זאגט נישט די דין פון פי תקרה יורד וסותם, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז אוודאי האלט שמואל אז מ'זאגט פי תקרה יורד וסותם ווען ס'איז דא לפחות איין נארמאלע וואנט, דעמאלט זאג איך פי תקרה יורד וסותם פאר די אנדערע דריי, אבער אויף אלע פיר ווענט קען מען דאס נישט זאגן, און ממילא זאגט מען עס נישט און ממילא טאר מען נישט טראגן אונטער דעם, און ממילא זאגט די גמרא, לכאורה דאס איז אויך די מחלוקת פון רבה רב זירא דא, ווען איינער האט א קרפף וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים און ער דעקט צו איין סאה מיטן דאך, די שאלה איז צו ס'טיילט אפ צו נישט, איז רבה, וואס רבה זאגט ס'טיילט נישט אפ, ער האלט ווי שמואל אז מ'זאגט נישט פי תקרה יורד וסותם, פאר דעם אז ס'איז נישטא דא קיין וואנט הייסט נישט אפגעטיילט, מה שאין כן רב זירא, רב זירא זאגט ס'הייסט אפגעטיילט ווייל רב זירא האלט, ווי רב וואס מען זאגט פי תקרה יורד וסותם זאגט מען דארט אויך פי תקרה יורד וסותם, הייסט עס כאילו איז דא דא צוויי קרפיפן, איין קרפף וואס איז א בית סאה, און די צווייטע קרפף וואס איז א בית סאתים, און ממילא צוזאמען איז נישט דא דא א קרפף וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים וועט מען מעגן דא טראגן, אזוי וויל די גמרא זאגן, זאגט די גמרא אבער, ניין, אי דעבידא כי אכסדרה הכי נמי, קען אוודאי זיין אז יעדער איז מודה אז ווען מען דעקט צו די בית סאה פון דעם גרויסן קארפעף מיט א גראדע דאך איז יעדער מודה מען זאגט פי תקרה יורד וסותם, ס'הייסט טאקע אפגעטיילט און מען מעג דא טראגן, נאר וואס דען, הכא במאי עסקינן, דעבדה כי אורזילא, דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען דעקט עס צו מיט א שיפע דאך, און ביי א שיפע דאך, טאקע דארט איז די מחלוקת פון רבה רב זיירא צו מען זאגט פי תקרה יורד וסותם צו נישט, אבער ביי א גלייכע דאך, קען זיין יעדער איז מודה מ'זאגט פי תקרה יורד וסותם, זאגט די גמרא אמר רב זיירא, לייגט רב זיירא צו, וואס רב זיירא האט דאך יעצט געזאגט אז מ'זאגט פי תקרה יורד וסותם אפילו ביי א שיפע דאך, און במילא טאמער מ'מאכט טאקע א דאך אינמיטן א ריזיגע גרויסע קארפיף האקט זיך עס אפ און ס'הייסט יעצט צוויי באזונדערע קארפיפים און מ'מעג יעצט טראגן פון איינס צום צווייטן, זאגט רב זיירא אבער ומודינא, איך בין אבער מודה, בקרפף שנפרץ במלואו לחצר, אז טאמער ס'איז דא א קרפף וואס לעבן דעם איז דא א חצר, און די קרפף איז פונקט א בית סאתים, און יעצט די וואנט צווישן די קרפף און די חצר האט זיך אויפגעבראכן, איז דארט בין איך מודה שאסור אז מ'טאר נישט טראגן אין דעם קרפף, מאי טעמא פארוואס? הואיל ואויר חצר מייתרו, וואס פשטות איז משמע אז די. חלק פון די חצר איז זיך מצטרף צום קארפעוו, און יעצט איז די קארפעוו גרעסער ווי א בית סאתים, און במילא טאר מען נישט טראגן אינעם קארפעוו. מתקיף לה רב יוסף, פרעגט אבער רב יוסף, וכי אויר המותר לו אוסרו? וואס טייטש צוויי זאכן רש"י מסביר דא? איין זאך, זאגט רב יוסף, אז וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז יעצט טאר מען נישט טראגן דא אינעם קארפעוו, ווען ס'איז נאך געווען א וואנט דא, האט מען דאך געמעגט טראגן פונעם קארפעוו צום חצר און פונעם חצר צום קארפעוו אינעם קארפעוו אליין, איז יעצט פלוצלינג זאגסטו אז מען טאר נישט? פארוואס ווייל די וואנט האט זיך אויפגעבראכן? פארוואס איז יעצט געווארן ערגער? צווייטנס פרעגט ר' יוסף וואס בעצם די ערשטע געבויט אויף דעם, זאגט ר' יוסף עסט מיר וועלן זאגן ווייל יעצט אז די חצר איז אפן צום קארפף איז פשט די קארפף איז גרעסער געווארן, און אויף דעם איז רש"י מסביר דאס האט ר' יוסף פארשטאנען ס'איז נישט מעגליך ווייל פארוואס איז געווארן די חצר אויס חצר די חצר איז דאך א פלאץ וואס איז א חצר און מילא אז מ'האט געמעגט דארט טראגן ביז יעצט און ס'איז געווען א חצר איז עס ווייטער א חצר, קענסט נישט זאגן אז די חצר איז יעצט א חלק פונעם קרפף, און במילא וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ביי אזא ציור טאר מען נישט טראגן? אמר ליה אביי, ענטפערט אביי, כמאן, כרבי שמעון, וואס טייטש, זאגט אביי, דאס וואס רבי יוסף זאגט, אז ווי קענסטו מיר זאגן, אז טאמער ביז יעצט האט מען געמעגט טראגן פון קרפף צו חצר, איז יעצט קען מען אוודאי טראגן פון קרפף צום חצר, דאס איז דאך געווען די קשיא פון רבי יוסף, זאגט אביי ווי וועם פרעגסטו די קשיא? אוודאי האלטסטו ווי רבי שמעון, ווייל אונז האבן דאך געזעהן ס'דא מחלוקת, צווישן ר' שמעון און די חכמים צו א מענטש מעג טראגן פון א קארפעוו צו א חצר צו נישט, חכמים זאגן מען טאר נישט טראגן פון א קארפעוו צו א חצר, און במילא לויט די חכמים איז פשוט אז ווען די וואנט איז אויפגעבראכן איז אוודאי וועט מען נישט טארן טראגן אינעם קארפעוו ווייל ס'פרוץ במלואו למקום אסור, מען טאר דאך נישט טראגן סתם אזוי פון א קארפעוו צו א חצר, איז לאז אפ אפילו ס'איז נישט געווארן גרעסער ווי א בית סאתים, מען טאר נישט טראגן פון א קארפעוו צו א חצר פארדעם טאר מען יעצט נישט טראגן אינעם קארפעוו אפילו ביז יעצט האט מען יא געמעגט, אבער לויט ר' שמעון. לויט אים האסטו געפרעגט די קשיא פארוואס ווייל לויט ר' שמעון קען מען יא בעצם טראגן פונעם קארפעוו צום חצר און במילא האסטו געפרעגט יעצט אז די וואנט פעלט וואס האט זיך געטוישט אויף דעם זאגט אבער אביי איך על דיר זאגן וואס האט זיך געטוישט לר' שמעון נמי הא איכא אויר מקום מחיצות וואס טייטש דארט ווי ס'איז געווען די וואנט די חלק ווי די וואנט איז געשטאנען דאס איז זיך מצטרף צום קארפעוו און במילא די קארפעוו ווערט א גרעסער פון א בית סאתים נישט ווייל איך בין מצרף די חלק פון די חצר צו אים די חצר בלייבט חצר, די קרפף בלייבט קרפף, אבער די דיקקייט פון די וואנט וואס איז יעצט נפרץ געווארן, דאס איז זיך מצטרף צום קרפף און יעצט איז די קרפף גרעסער ווי א בית סאתים, און במילא טאר מען שוין נישט טראגן אינעם קרפף. זאגט יעצט אביי טאקע א ראיה צו דעם, וואו מען זעט טאקע אזא ענין אז די וואנט, די דיקקייט פון די וואנט איז זיך מצטרף צום קרפף, די קרפף ווערט גרעסער ווי א בית סאתים מען טאר דארט נישט טראגן, ווייל דאמר רב חסדא, רב חסדא האט אמאל געפסקנט האט ער געזאגט אזוי, קרפף שנפרץ במלואו לחצר, חצר מותרת וקרפף אסור, וואס טייטש א קרפף וואס איז פרוץ במלואו צו א חצר, און אונז האבן שוין געזען אזא ציור אז צוויי שטחים זענען איינס לעבן צווייטן, און ביי איינס זאגט מען פרוץ במלואו ביים צווייטן נישט, טאמער איינס איז ברייטער פון די צווייטע, דעמאלטס איז אין די שמאלערע שטח זאגט מען אז ס'איז פרוץ במלואו, ווייל מ'זעט דאך נישט וואו ס'הייבט זיך אן די נייע שטח, אבער אין די ברייטע שטח וואס דארט איז נישט פרוץ במלואו, דארט איז נישט די גאנצע וואנט אויפגעהאקט ס'נאך דא א חלק פון די וואנט און ממילא אין די ברייטע שטח זאגט מען נישט פרוץ במלואו יעצט ביי אזא ציור דא דא רעדט זיך אז די קרפף איז פרוץ במלואו צו חצר וואס טייטש די חצר איז ברייטער פון די קרפף יעצט אזוי דארף מען יעצט דן זיין פארוואס טאר מען נישט טראגן אינעם קרפף און פארוואס מעג מען יא טראגן אינעם חצר איז בעצם קען מען זאגן דא צוויי וועגן מען קען עס מסביר זיין אויף צוויי אופנים סיי לויט ר' שמעון קען מען דאס מסביר זיין און סיי לויט די חכמים קען מען דאס מסביר זיין לאמיר קודם אנהייבן מיט די חכמים חכמים זאגן, סתם אזוי, א מענטש טאר נישט טראגן פון א קרפף צו א חצר פון א חצר צו א קרפף, אפילו ס'איז דא א וואנט אינצווישן, און ממילא לויט די חכמים פארשטיי איך מיט א פשטות וואס איז די פראבלעם דא, דא, היות וואס ס'איז פרוץ במלואו, די קרפף איז פרוץ במלואו צום חצר, און ס'איז פרוץ במלואו למקום אסור, ווייל סתם אזוי פון א קרפף צו א חצר טאר מען נישט טראגן, פארדעם אין די קרפף טאר מען נישט טראגן, משא"כ אין די חצר, די חצר איז נישט פרוץ במלואו, און ממילא מעג מען דארט יא טראגן. לויט ר' שמעון אבער. איז דאס נישט קיין טעם, ווייל ר' שמעון האלט סתם אזוי אז מען מעג טראגן פון א קרפף צו א חצר און פון א חצר צו א קרפף, און ממילא אז די וואנט פעלט דא, הייסט עס נישט פרוץ במלואו למקום אסור, ס'איז פרוץ במלואו למקום מותר, און מילא פארוואס אין די קרפף טאר מען נישט טראגן לויט ר' שמעון, איז דא, טאמער מען וועט זאגן אז דאס גייט טאקע אליבא דר' שמעון, עט מען מוזן זאגן די תירוץ פון פריער וואס מען האט יעצט געזען, אז ווייל די דיקקייט פון די וואנט איז זיך מצטרף צום קרפף, און די קרפף ווערט גרעסער ווי א בית סאתים מילא סתם אזוי טאר מען נישט טראגן אינעם קרפף, איז דאס זענען די צוויי מהלכים וואס מען קען דא זאגן, און די גמרא גייט טאקע קודם פרובירן צו זאגן אז אפשר גייט רב חסדא אליבא דחכמים, און טאקע די סיבה פארוואס אין די קרפף יא און די חצר נישט, איז ווייל ס'פרוץ במלואו צום חצר, און די חצר איז נישט פרוץ במלואו צום קרפף. זאגט די גמרא, די גמרא פרובירט אזוי, חצר מאי טעמא, פארוואס אין די חצר זאגט רב חסדא אז מען מעג טראגן אין די קרפף נישט, ווייל דאית ליה גיפופי, ווייל די חצר האט ווענט, און במילא איז נישט פרוץ במלואו, מה שאין כן די קרפף האט נישט קיין צוויי ווענט ס'איז אינגאנצן פרוץ צום חצר, און ממילא די קרפף טאר מען נישט. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, והא זמנין דמשכחת לה איפכא? וואס טייטש טאמער דארפסטו דאס זאגן די מהלך אז ס'גייט לויט די חכמים און דאס איז פרוץ במלואו דאס נישט, און פארוואס האט רב חסדא דווקא אנגעכאפט א ציור וואס איז קרפף שנפרץ במלואו לחצר, אז אין די חצר מעג מען אין די קרפף טאר מען נישט, ס'האט נישט קיין שייכות צו דעם, אפילו ווען ס'איז חצר פרוץ לקרפף נישט קרפף פרוץ לחצר פונקט פארקערט וואלט אויך געווען אזוי די דין, אז די חצר וואלט געווען שמאל און די קרפף וואלט געווען ברייט וואלט מען נאר געמעגט טראגן אינעם קרפף נישט אינעם חצר, און וואס עפעס האט רב חיסדא מקפיד געווען דווקא אויף די לשון, און ס'איז משמע אז רב חיסדא זאגט דא אז ס'ליגט עפעס אין די חצר דא, ס'ליגט עפעס אין די קארפעף דא, ס'דא דא עפעס ממש אין די קארפעף וואס לאזט נישט טראגן, ס'האט נישט קיין שייכות צו דעם אז איינס איז ברייטער איינס איז שמעלער, ווייל ווען יא וואלט ער געקענט זאגן פארקערט, און ממילא מוז מען טאקע זאגן זאגט אביי, אלא נאר מוז מען זאגן אז אוודאי גייט כשיטת ר' שמעון, אז בעצם מעג מען יא טראגן פון איינס צום צווייטן, נישטא דא קיין פראבלעם פון פרוץ במלואו למקום אסור. נאר וואס דען משום דאמרינן זה אויר מחיצה מייתרו וזה אין אויר מחיצה מייתרו, דא לגבי דעם קארפעף זאגט מען אז די דיקקייט פון די וואנט איז זיך מצטרף צום קארפעף און ממילא איז די קארפעף שוין גרעסער ווי א בית סאתים, ממילא טאר מען דארט נישט טראגן, און פאר דעם טאקע האט רב חיסדא געזאגט אז אין די קארפעף טאר מען נישט טראגן, מה שאין כן די חצר, אין די חצר מעג מען טראגן אפילו עס איז טאקע אפן צום קארפעף אבער עס איז נישט פרוץ במלואו, און ממילא אין די קארפעף וועט מען נישט טארן טראגן, און אין די חצר וועט מען יא מעגן טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא בוסתנא דהוה סמיך לגודא דאפדנא, ס'איז געווען אמאל א גארטן, א גאר א גרויסער גארטן וואס איז געווען אין פראנט פון א פאלאץ, ס'איז טאקע געווען א גאר א גרויסער פאלאץ, און די גאנצע פאדערשטע חלק פון די פאלאץ אין פראנט פון דעם איז געווען א ריזיגער גארטן, וואס די גארטן איז געווען ארום גענומען מיט מחיצות, וואס בעצם דער גארטן האט א דין פון א קארפעף וואס איז גרעסער ווי א בית סאתים, אבער ס'איז מוקף לדירה. פארוואס איז מוקף לדירה? די ראשונים זענען דא מסביר זייער שיין, זאגן זיי אזוי, די פאלאץ מיט די פרדס האט מען געבויט אויף אן אופן אז קודם איז געווען א פרדס, א גרויסע גארטן וואס האט געהאט דריי ווענט ארום דעם, שפעטער ווען מען האט געבויט די פאלאץ, די פאדערשטע וואנט פון די פאלאץ ווען מען האט עס געבויט, האט מען דאך עס געבויט סיי פארן פאלאץ צו וואוינען מען זאל קענען וואוינען אין די פאלאץ, און אויכעט אויפצופאסן אויפן גארטן ווייל דאס איז די פערדע וואנט פון די גארטן, איז די וואנט געבט א דין פון מוקף לדירה פארן גאנצן פרדס, פארן גאנצן גארטן און במילא הייסט עס אז ס'איז מוקף לדירה, וואס איז אבער געשען? נפל אשיתא ברייתא דאפדנא, די פאדערשטע וואנט פונעם פאלאץ איז אראפגעפאלן, איז סבר רב ביבי למימר ליסמוך אגודא גוויאתא, רב ביבי האט געוואלט פסק'נען אז מען קען זיך יעצט פארלאזן אויף די אונטערשטע וואנט פון די פאלאץ, וואס טייטש די פאדערשטע וואנט טאקע אראפגעפאלן, די גאנצע פאלאץ איז אפן, אבער ס'איז דאך נאך דא א אונטערשטע וואנט, איז על סמך די אונטערשטע וואנט וועט מען מעגן אויך טראגן אינעם פרדס ווייל ס'וועט נאך אלץ הייסן מוקף לדירה, אמר ליה רב פאפא האט רב פאפא געזאגט צו רב ביבי, משום דאתו ממולאי, ווייל דו קומסט פון א משפחה פון אפגעהאקטע, רב ביבי איז געווען א זון פון אביי, און אביי איז געווען אן אייניקל פון עלי הכהן, וואס זיי פלעגן שטארבן יונג די גאנצע משפחה, איז אמריתו מילי מולייתא, זאגסטו אפגעהאקטע ווערטער, פארוואס? איז רב פאפא מסביר, ווייל הנך מחיצות לגואי עבידן, לבראי לא עבידן, די אונטערשטע וואנט פונעם פאלאץ האט מען נישט געבויט אויפצופאסן אויפן גארטן, מען האט עס געבויט אויפצופאסן אויפן פאלאץ, און ממילא הייסט נישט מען האט געבויט די וואנט פארן גארטן אז ס'איז מוקף לדירה, נאר די פאדערשטע וואנט האט געגעבן די דין מוקף לדירה פארן פאלאץ, און יעצט אז ס'פעלט, טאר מען טאקע מער נישט טראגן אינעם גארטן, ווייל ס'הייסט מער נישט מוקף לדירה.